תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, עשרה תנאים התנה יהושע, צען תנאים האט יהושע זיך אויסגענומען, אין דער צייט ווען ער האט געמאכט ירשענען די אידן ארץ ישראל, האט ער געמאכט צען תנאים, אז אפילו א זאך וואס באלאנגט צו איינעם, זאל ער נישט מקפיד זיין ער זאל לאזן דער צווייטער זאל אויך האבן פון דעם נוצן. איין זאך איז שיהו מרעין בחורשין אז מען זאל פאשען בהמות אין די וועלדער און דער בעל הבית פון דעם וואלד זאל אויף דעם נישט מקפיד זיין, אזוי האט מען דאך געלערנט פריער אין גמרא. אז אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראל, איז דאס א תנאי פון יהושע אז די באלבאס צו וועם עס באלאנגט די וואלד קען נישט צוריקהאלטן א צווייטן מענטש וועלכער וויל פאשען זיינע בהמות ביי אים אין וואלד. די צווייטע זאך איז ומלקטים עצים בשדותיהם, מען מעג קלייבן האלץ ווי די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין, אזעלכע האלץ וואס האבן נישט קיין גרויסע ווערדע מעג מען קלייבן ביי די פעלדער פון זיין חבר. די דריטע זאך איז, ומלקטים עשבים בכל מקום, מען קען קלייבן גראז און די בהמה זאל האבן וואס צו עסן אפילו פון א פעלד פון זיין חבר, חוץ מתלתן, אויב א פעלד וואו עס וואקסט דארט אזעלכע בינס וואס ס'הייסן תלתן, פאר זיי איז גוט די גראז וואס ס'וואקסט, און אויב איך טוה אפרייסן די גראז מאכט ער שאדן די תלתן. ווי די גמרא. די גמרא איז ווייטער מחלק, ס'אמאל פארהאנען תלתן וואס איך מעג יא אויסרייסן די גראז, למשל מען האט פארזייט די תלתן אויף סיד, אדער די גמרא מחלק צו מען האט פארזייט א מענטש זאל עסן, צו א בהמה זאל עס עסן. וקוטמין נטיעות בכל מקום, איך מעג אראפ רייסן פון א בוים פון מיין חבר א צווייגל וואס די צווייגל וויל איך ביי זיך פארפלאנצן, אדער איך וויל מאכן הרכבה, הרכבה ווערט אנגערופן, לאמיך זאגן ס'איז דא, איך האב א בוים פון טייטלען וואס דער בוים גיט זייער גוטע טעטלען אבער ער גיט ווינציג, און ביי מיין חבר איז דא א בוים וואס עס וואקסט דארט אסאך טעטלען, טוה איך נעמען א צווייגל פון יענעם בוים און איך טוה עס מאכן א לאך ביי מיר אין בוים און אריינזעצן און דאס ווערט צוזאמען געוואקסן, דאס וועט ברענגען אז מיין בוים זאל וואקסן. מער טעטלען, דאס ווערט אנגערופן הרכבה, מעג איך דאס אפהאקן די צווייג בכל מקום חוץ מגרופיות של זית, ווען איינער האט א בוים פון איילבירטן און דער בוים ווערט אויסגעטריקנט, טוט מען אפהאקן די טריקענע צווייגן און מען לאזט דארט איבער. צוויי גרופיעס ווי רש"י זאגט אזוי פיל ווי צוויי פויסטן, און פון דעם טוט ארויסוואקסן דער גאנצער בוים אויפס ניי, פון דארט טאר מען נישט אפהאקן קיין צווייג ווייל ס'וועט מאכן שאדן די גרופיעס. די פערדע תקנה איז. ומעין היוצא בתחילה, א קוואל וואס עס הייבט אן יעצט ארויסצוגיין ביי איינעם אין פעלד, בני העיר מסתפקים ממנו, איז אלע מענטשן פון שטאט האבן רעכט צו נוצן דעם קוואל. דאס איז אזוי, די קוואלן וואס איז געווען מימות יהושע איז א פשיטא, אז יהושע האט געזאגט אז ס'באלאנגט צו יעדן איינעם, נאר אפילו אויב שפעטער וועט ביי איינעם אנהויבן ארויסצוגיין א קוואל, באלאנגט דער קוואל צו אלע איינוואוינער פון דער שטאט. תוספות דיבור המתחיל ומעין, וויל תוספות זאגן אז אויב דער מענטש האט זיך באמיט און ער האט געגראבן דעם קוואל, דעמאלט באלאנגט נישט דער קוואל צו אלעמען, נאר דעמאלט איז דער קוואל א קנין נאר פון דעם מענטש וועלכע האט דאס געגראבן. נאך א דין ומחכין בימה של טבריה, מען מעג לייגן א פישינג ראד אין ים פון טבריה, דער ים פון טבריה איז געווען אין חלק פון נפתלי, מעג מען דארט אנדערע וואס זענען נישט פון שבט נפתלי כאפן פיש, ובלבד נאר שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה, דער סדר פון די וואס זיי ווילן פאנגען אסאך פיש אז זיי זעצן אריין שטעקנס אין דעם וואסער, מען מאכט א גדר פון שטעקעלעך אין דעם וואסער אז ס'זאל זיך דארט ווערן געפאנגען די פיש, און דאס טאר מען נישט מאכן ווייל דאס טוט אויפהאלט צוריקהאלטן די שיף זאל נישט קענען דורכגיין. תוספות דיבור המתחיל ומחכין זאגט ס'איז דא דרייערליי אופנים פון כאפן פיש, און ס'איז דרייערליי דינים. מיט א חאקע, מיט א פישינג ראד, מעג יעדער איינער. יעצט יפרוס קלע וואס מען שטעקט אריין די שטעקנס, דאס איז אסור פאר יעדן איינעם, אפילו פאר די בעל הבית אויכעט, אפילו פאר די פון שבט נפתלי אויכעט. במכמורות און ברשת כאפן אין א גרעסערן אופן. אבער דאס טוט נישט צוריקהאלטן קיין שיפן, דאס מעג נאר די שבט נפתלי. נאך א דין, ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה מלאה כרכום. די גמרא וועט ווייטער זאגן אז אויב מען טוט צרכיו אחורי הגדר, מעג מען נעמען א שטיינדל פון דעם גדר זיך מקנח זיין. כאטש ער טוט אויפברעכן א שטיקל פון גדר, און די גמרא זאגט אז מידת חסידות איז אז מען זאל שפעטער צוריק לייגן די שטיינדל צו די וואנט און נישט פארקלעבן, נאך א זאך, ומהלכים בשבילי הרשות, מען גייט אין די וועגן וואס שביל ווערט אנגערופן שמאלע וועגן, הרשות, וואס מענטשן גיבן רשות מען זאל דארט גיין, עד שתרד רביעה שניה, ביז עס גייט דער צווייטער רעגן, דאס איז זיבעצן טאג אין מרחשוון גייט דער צווייטער רעגן, סתם מענטשן ווען זיי האבן אריינגענומען די תבואה, ביז דער צייט פון פארזייען, זענען זיי מפקיר זייערע פעלדער, א יעדער קען דארט גיין מקצר זיין דעם וועג, און דאס ווערט אנגערופן שבילי רשות, ווייל מען מעג דארט גיין ברשות, און יהושע האט אויסגענומען אז קיינער טאר נישט מקפיד זיין. ביז ווען? ביז עס גייט דער צווייטער רעגן וואס דאס איז י"ז חשון, נאכדעם טאר מען שוין נישט גיין ווייל די זרעים וואס מען האט פארזייעט הייבט אן צו שפראצן און דאס וואס מענטשן טוען דארט טרעטן מאכט קאלע די זרעים. נאך א תקנה דא פון יהושען ומסתלקין לצידי הדרכים, מען מעג גיין צו די זייט פון די וועגן אפילו דעמאלט ווען ס'איז דא תבואה אין פעלד מעג מען גיין אין די זייט פון פעלד אויף דעם שמאלן וועג מפני יתידות הדרכים ווייל זומער ווערט די ערד פארטריקנט. און עס ווערט אזוי ווי יתידות, אזוי ווי נעגל, דא ווי מענטשן האבן געטראטן פריער ווען ס'איז געווען פייכט, צו בהמות האבן געטראטן, און יעצט דא איז עס אזוי ווי גריבער מיט שפיצן וואס שטארט ארויס, איז א תנאי וואס יהושע האט אויסגענומען אז מען זאל ערלויבן צו גיין אין די זייט פון די וועג, דאס הייסט אפילו אין די צייט ווען די תבואה איז אין די פעלדער. מעג מען דארטן גיין מפני יתידות הדרכים, די ניינטע תנאי והתועה בין הכרמים, איינער בלאנדזשעט צווישן די וויינגערטענער, מפסיג ועולה מפסיג ויורד, ער וויל ארויסגיין און די צווייגן טוען אים שטערן, טוט ער אוועקרוקן די צווייגן וואס האלטן אים צוריק ביז ער גייט ארויס. א דריטע, די לעצטע תנאי איז ומת מצוה קונה מקומו, אז מען האט געפונען א מת מצוה און ס'איז ווייט פון שטאט, לערנען די מפרשים פשט, זאלן אים קובר זיין דארט אויפן ארט, אבער אויב עס איז נאנט צו דער שטאט, דעמאלט זאל מען קובר זיין אויפן בית הקברות פון דער שטאט, אזוי ברענגט אראפ די שיטה רש"י. די גמרא גייט יעצט מפרש זיין די צען תנאים, דער ערשטער תנאי איז געוועזן שיהיו מרעין בחורשים, אז מען קען פאשען די בהמות אין וועלדער, און די בעלבאס פון וואלד קען ניט מקפיד זיין. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא אמרן, דאס איז נישט געזאגט געווארן, ס'איז דא אין דעם צוויי טייטשן. די מאירי זאגט צוויי טייטשן. די ערשטע טייטש זאגט ער לא אמרן אלא דקה בגסה. א בהמה דקה מעג איך פאשען אין א גרויסע וואלד, ווייל דארט איז נישט קאנטיג אזוי אויב עס מאכט עפעס שאדן, אבל דקה בדקה, א בהמה דקה אין א קליינעם פעלד, וואלד, וגסה בגסה, א בהמה גסה אין אפילו אין א גרויסע וואלד, לא, טאר מען נישט. וכל שכן אוודאי און אוודאי גסה בדקה דלא א בהמה גסה אין א קליינע וואלד טאר מען אוודאי און אוודאי נישט. נאך א טייטש איז דא, אזוי זאגט די רמב ם און אזוי זעהט אויך אויס אז רש י טוט אזוי א לערנען, אמר רב פפא לא אמרן ס'איז נישט געזאגט געווארן אלא דקה בגסה, איך מעג פאשען א בהמה דקה ווען די וואלד האט גראבע ביימער, די גראבע ביימער קען די בהמה דקה נישט מזיק זיין, אבל דקה בדקה, גיין פאשען א בהמה דקה אין דעם וואלד וואס אין דעם וואלד איז פארהאנען דינע ביימער, אדער וגסה בגסה, א בהמה גסה פאשען אין א וואלד אפילו די ביימער זענען גרויסע ביימער, לא, טאר מען נישט. וכל שכן גסה בדקה, איז אוודאי און אוודאי דלא אז מען טאר נישט. איז לשון פון רש י וואס רש י זאגט בהמה דקה ביער גסה שאינה מכלה את האילנות ווייזט אויס אז גסה גייט ארויף נישט אויף דעם שטח פון דעם וואלד נאר דאס גייט ארויף אויף די ביימער אליין אז די ביימער זענען דיקע ביימער. פריער האבן מיר געלערנט ומלקטים עצים משדותיהם אז מען מעג קלייבן האלץ פון דעם פעלד פון זיין חבר זאגט די גמרא לא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן וואס יהושע האט מתיר געווען אלא בהיזמי והיגי נאר דערנער וואקסן ביי דעם חבר אבל בשאר עצים אנדערע האלץ לא טאר מען נישט נעמען פון חבר'ס פעלד ואפילו בהיזמי והיגי דאס וואס מיר האבן מתיר געווען דערנער לא אמרן איז נישט געזאגט געווארן אלא במחוברין ווען זיי זענען מחובר צו דער ערד, אבל בתלושין מ'האט זיך שוין אפגעריסן, לא, טאר איך זיי נישט נעמען, אויב דער בעל השדה האט זיך שוין באמיט און ר'האט ס'אפגעריסן, הייסט דאס אז ער וויל עס נעמען, דער בעל השדה, טאר איך עס נישט נעמען. ואפילו במחוברין, דאס וואס מיר זענען מתיר היזמי והיגי צו נעמען ווען זענען מחובר, לא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא בלח, וואס זענען פייכט זענען נישט ראוי, מען זאל דאס אנצינדן, ס'איז נאס, אבל ביבשים, אבער זענען טרוקענע, דעמאלטס טראכט דער בעל השדה אויף דעם, לא, טאר מען נישט נעמען, ובלבד שלא ישרש, אפילו דארטן ווי מיר זענען מתיר, אבער ארויסנעמען מיט דעם שורש ס'זאל מער נישט וואקסן, דאס טאר מען נישט, קען זיין אז דער בעל השדה וויל ס'זאל שפעטער וואקסן היזמי והיגי. נאך א תנאי איז געווען, ומלקטים עשבים בכל מקום, מען קלייבט עשבים אפילו אין פעלד פון זיין חבר, חוץ משדה תלתן, א פעלד וואס דארט וואקסט תלתן טאר מען נישט דארט קלייבן די גראז, זאגט די גמרא למימרא, וועלן מיר זאגן דתלתן מעלו לה עשבים, אז פאר תלתן איז גוט אז ס'וואקסט דארט גראז, אזוי זעה איך דאך אז אין א שדה תלתן טאר איך נישט נעמען די גראז, ורמינהי איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט תלתן שעלתה עם מיני עשבים, תלתן איז געוואקסן צוזאמען מיט גראז, כאטש דאס איז כלאים, און כלאים טו איך צווינגען דעם בעל הבית ער זאל עס אויסרייסן, אבער דא דארף איך אים נישט צווינגען, דער בעל הבית האט עס זיכער נישט פארזייט, און דער בעל הבית וועט עס זיכער אויסרייסן, ס'זאל נישט זיין קיין כלאים. דעריבער אין מחייבין אותו לעקור, כ'בין צווינג אים נישט ער זאל זיי ארויסרייסן, וועגן כלאים, וועט ער עס זיכער ארויסנעמען ווייל דאס מאכט שאדן דעם תלתן, זע איך דאך אז עשבים גראז מאכט שאדן די תלתן, פארוואס האט מען דא ביי אונז געזאגט אז אין א פעלד פון תלתן טאר מען נישט ארויסנעמען דארט די גראז, אמר רב ירמי' האט ר' ירמי' געזאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן לזרע אויב מען האט געזייט די תלתן ס'זאל ווערן הארט ס'זאל זיין סיד, כאן לזירין אז מען זאל עס עסן, לזרע, קשו לה עשבים, אויב איך וויל די תלתן זאלן זיין אזוי פיל אין דער ערד ביז זיי ווערן הארט מען קאן זיי פארזייען, דעמאלט טויג נישט פאר זיי די גראז, דמכחשי לה, ס'מאכט מאגער די תלתן, דעמאלט.

ווערן טוען זיך אנלענען אויף די גראז און זיי טוען זיך אויסשפרייטן אזוי ווי עס טוט זיך אויסשפרייטן די צווייגן פון א כרם. ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דאס זאגן, כאן לאדם כאן לבהמה, ס'איז א חילוק צו כ'האב פארזייעט די זירין א מענטש זאל עס עסן אדער כ'האב עס פארזייעט א בהמה זאל עס עסן, דכיון דלבהמה הוא דזרעה, אויב מען פארזייעט די זירין א בהמה זאל עס עסן, עשבים נמי מיבעי לה, דארף די בהמה אויך האבן עשבים, דעמאלט. דא איז נישט געוועזן די תנאי פון יהושע. פרעגט די גמרא מנא ידעינן, פון וואנען ווייסן מיר וואס דער מענטש האט עס פארזייעט? לויט דעם פריערדיגן תירוץ, כאן לזרע כאן לזירין, קען מען וויסן, ווייל לזרע האלט זיך עס אין דער ערד אסאך צייט ביז וואנען עס ווערט פארהארטעוועט. זעהט מען אז מ'האט עס פארזייעט אויף זרע, אבער יעצט אז דו זאגסט איינס רעדט זיך מ'האט עס פארזייעט פאר א מאכל אדם. למאכל אדם איז די גראז נישט גוט, און למאכל בהמה טאר מען נישט אויסרייסן די גראז, פון וואנען ווייס איך דאס? וואס פאר א כוונה מ'האט עס פארזעהט? אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, שאריה משארי לאדם, אויב מ'האט עס פארזייעט ערוגות ערוגות, איז די כוונה געווען עס צו פארזייען פאר א מענטש. לא שאריה משארי, מ'האט עס אזוי פארזייעט אן א סדר, דעמאלט לבהמה, האט מען עס פארזייעט למאכל בהמה. מיר האבן פריער געלערנט וקוטמין נטיעה בכל מקום, יהושע האט געמאכט א תנאי אז איך מעג אפהאקן א צווייג פון דעם בוים פון מיין חבר, חוץ מגרופיות של זית. פירש רב תנחום ורב ברייס משום זקן אחד בזית, ווען איך טו אפרייסן א צווייג פון א זית כביעה דארף איך איבערלאזן אז ס'זאל בלייבן פון דער צווייג אויף דעם בוים א שטיקל וואס איז הויעך א ביעה, בקנים ובגפנים, דעמאלט מן הפקק ולמעלה, פקק מיינט מען דער קשר, דער קניפ, דארט וואו ס'איז די סענק, דארף, מעג איך אנהאקן, אפהאקן, העכער פון דעם קניפ. ושאר כל האילנות, און אלע אנדערע ביימער מן אובו של אילן מעג איך נעמען מן אובו, אובו איז פון לשון פירא, דאס הייסט פון דיע צווייגלעך וואס זענען צוגעוואקסן דיע יאר, ולא מן חודו של אילן, אבער נישט פון די גראבע צווייגן וואס זענען דא אין דעם בוים, ס'דא אין רש"י א צווייטע גירסא, נישט מאובו, נאר מחובו של אילן, מחובו של אילן איז די טייטש פון די באהאלטענע ארט אין דעם בוים, דא וואו ס'דא אסאך צווייגן, דאס הייסט פון דער מיטן פון די הויעך פון דעם בוים, דארט מעג מען אפרייסן. אבער נישט ולא מן חודו של אילן, אבער אויבן. די מיטלסטע צווייג, דער עיקר בוים, דארט טאר מען נישט אפשניידן. מן חדש שאינו עושה פירות, מען מעג שניידן פון דער צווייג וואס די צווייג איז צוגעוואקסן דיע יאר, און ס'וואקסט נאך אויף דעם נישט קיין פירות, ולא מן ישן, מען טאר נישט פון א אלטע צווייג שעושה פירות וואס ס'וואקסט דארט פרוכטן. ממקום שאינו רואה את החמה, מען מעג אפשניידן א צווייג פון דעם ארט וואס עס זעט נישט די זון, ולא ממקום שרואה את החמה,

מיר האבן פריער געלערנט איינס פון די תנאים וואס יהושע האט אויסגענומען, ומעיין, און א קוואל, היוצא תחילה וואס גייט יעצט ארויס ביי איינעם אין זיין חצר, בני העיר מסתפקים ממנו, די מענטשן פון די שטאט האבן רעכט צו נוצן דעם קוואל. אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, ונותן לו דמים. מען דארף באצאלן דעם מענטש געלט. ולית הלכתא כוותיה, די הלכה בלייבט נישט ווי ער, נאר מען מעג עס נוצן און מען דארף אים נישט באצאלן קיין געלט. דער זעקסטער תנאי איז געוועזן ומחכין בימה של טבריה, מען מעג כאפן פיש מיט א פישינג ראד חכה ווערט אנגערופן א צאם, אזא איין זאך וועלכע דאס טוט צאמען דעם פיש ער קען נישט ארויסגיין אין דעם ים פון טבריה, ובלבד שלא יפרוס קלע, מען טאר אבער נישט מען זאל אויסשפרייטן א פלעכטונג פון שטעקעלעך, ויעמיד את הספינה, און דאס וועט איינהאלטן די שיף, אבל צד הוא ברשתות ובמכמורות, אבער מען מעג כאפן מיט רשתות אזעלכע נעצן מכמורות וואס דאס כאפט אסאך פיש, און תוספות עמוד א' האט געזאגט, ס'איז א חילוק פון חכה, חכה מעג יעדער מענטש כאפן, און ביי מכמורות און רשת מעג נאר די בעל בתים צו וועמען דער ים באלאנגט. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט בראשונה די ערשטע צייט, התנו שבטים זה עם זה, האבן די שבטים געמאכט א תנאי איינער מיט דעם אנדערן, שלא יפרוס קליעה מען זאל ניט אויסשפרייטן א פלעכטונג פון שטעקעלעך אין דעם ים, ויעמיד את הספינה, ווי תוספות עמוד א', דיבור המתחיל ומחכין לערנט, אז אפילו שבט נפתלי וואס דער ים באלאנגט צו זיי טאר מען דאס אויך נישט טון, אבל צד הוא ברשתות ובמכמורות, אבער ברשתות ובמכמורות מעג מען יא כאפן פיש. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. ימה של טבריה בחלקו של נפתלי היתה, די ים פון טבריה איז באלאנגט אין חלק פון נפתלי ולא עוד, נישט בלויז דעם ים האט ער גענומען, אלא שנטל האט גענומען מלוא חבל חרם, א חלק חרם ווי מען קען אויסשפרייטן די נעץ מיט וואס מען כאפט די פיש, בדרומה דרום זייט פון די יבשה, ער זאל דארט קענען אויסשפרייטן די נעץ, לקיים מה שנאמר, מקיים זיין וואס שטייט אין פסוק, ים ודרום ירשה, זיי האבן געירשנט שבט נפתלי דעם ים, און אויך דרום זייט. תניא מיר האבן געלערנט, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט, תלושים שבהרים, בחזקת כל השבטים, ווען יהושע האט איינגענומען די לאנד, און ס'איז געוועזן זאכן נישט מחובר'דיגע, ס'האבן זיך געפונען אויף די בערג, בחזקת כל השבטים, ווער עס וויל קען עס נעמען, ס'איז דאך מטלטלים, און דאס האט א דין ווי שלל, איז בחזקת כל השבטים הן עומדים, ומחוברים, דאס וואס איז מחובר צו דער ערד, בחזקת אותו השבט, באלאנגט צו דעם שבט, ואין לך כל שבט ושבט מישראל, דו האסט נישט קיין איין שבט פון די אידן, שאין לו וואס ער האט נישט אין זיין חלק, בהר, אויף א בארג, ובשפלה, א נידריגער פלייס, ובנגב, אין דרום זייט.

און זאגט ער דאס וואס שטייט ובחוף הים דאס מיינט מען עמק, וכן אתה מוצא אזוי טרעפסטו בכנענים ובפריזים ובאמוריים שלפניהם וואס זענען דארטן געוועזן פריער, אז יעדערע האט געהאט אין הר אין שפלה אין נגב

דערציילט די גמרא א מעשה, מר זוטרא חסידא שקיל, ער האט גענומען א שטיינדל ומהדר און האט עס צוריק געלייגט, ואמר ליה לשמעיה, ער האט געזאגט צום שמש זיל שירקיה ער זאל גיין עס דארט פארשמירן, אין א וואכעדיגן טאג האט ער געהייסן ער זאל דארט באשמירן אז ס'זאל זיך גוט האלטן, אבער שבת איז אסור. האב איך געלערנט ומהלכין מען גייט בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה, מען מעג גיין אין יענעמס פעלד ווען מען האט נישט פארזייט ביז עס גייט דער צווייטער רעגן, י"ז חשוון, דעמאלט טויג נישט וואס מען טוט דארטן גיין, אמר רב פּאפּא, האט רב פּאפּא געזאגט, והאי דידן אין אונזערע פעלדער, אפילו טל קשה לה, אונזערע פעלדער, אז ביינאכט איז געגאנגען טל, און מארגן מען טוט טרעטן אויף דעם פעלד, איז עס נישט גוט פאר דעם פעלד. נאך איז געווען א תנאי, ומסלקים לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים, דערציילט די גמרא א מעשה, שמואל ורב יהודה הוה שקלי ואזלי באורחא, שמואל און רב יהודה זענען געגאנגען אויפן וועג, הוה מסתלק שמואל לצידי הדרכים, דער וועג איז דארטן געוועזן מיט יתידות, איז שמואל געגאנגען אויף דער זייט, אמר ליה רב יהודה, האט רב יהודה געפרעגט שמואל'ן, תנאים שהתנה יהושע אפילו בבבל? האט מען רעכט צו גיין אין דעם ברעג פון פעלד אפילו אין בבל אויכעט, די תנאים פון יהושע זענען חל אויף בבל? אמר לי, האט אים שמואל געענטפערט, שאני אומר. איך האלט אפילו בחוץ לארץ, אפילו אין חוץ לארץ גייט עס אן, און אוודאי און אוודאי אין בבל וואס דארט איז דא שיירות עוברים ושבים, איז אוודאי און אוודאי גייט אן דער דין, דער תנאי וואס יהושע האט געזאגט, דערציילט די גמרא א מעשה, רבי ורב חייא הוו שקלי ואזלי באורחא, רבי און רב חייא זענען געגאנגען אויפן וועג, איז דארטן געוועזן אויף דעם וועג פארטריקענטע ערד אזוי ווי נעילס, ס'איז געווען שווער צו גיין, אסתלקו לצידי הדרכים, זענען זיי געגאנגען אויף דער זייט פון וועג, הוה קא מפסיע ואזיל רבי יהודה בן קנוסא קמייהו, פאר זיי איז געגאנגען רבי יהודה בן קנוסא, ער איז געגאנגען נישט אין דער זייט, מפסיע ואזיל מיינט מען ער האט געגעבן גרויסע טריט פין איין יתד צו דעם אנדערן, פין דעם ארט ס'האט ארויסגעשטארט צו דעם אנדערן ארט ס'האט ארויסגעשטארט, ער האט נישט געוואלט גיין צו דער גרעניץ פין דעם פעלד. אמר ליה רבי לרב חייא, האט רבי געזאגט צו רב חייא, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, ווער איז דאס דער וואס ער ווייזט פאר אונז גרויסקייט, ער איז א ירא שמים און ער רעכנט זיך נישט מיט דעם תנאי וואס יהושע האט געמאכט אז מען מעג גיין אין דער זייט? ס'זעהט דאך אויס ווי א בעל גאווה. אמר ליה רב חייא, האט רב חייא געזאגט צו רבי'ן, שמא קען זיין רבי יהודה בן קנוסא תלמידי הוא, דאס איז רבי יהודה בן קנוסא מיין תלמיד, וכל מעשיו לשם שמים, אלעס וואס ער טוט, טוט ער ניט וועגן יוהרא, ער טוט עס נישט וועגן גאווה, נאר ער טוט די אלע זאכן לשם שמים. כי מטו לגביה, זיי זענען געקומען נאנט צו אים, חזייה, האבן זיי אים געזען, אמר ליה, האט רבי צו אים געזאגט. אי לאו יהודה

דער מאירי זאגט אז פון דער מעשה איז א ראיה אז א זאך וואס דער היתר פון דער זאך איז פשוט און איינער וויל עס מחמיר זיין אויף זיך טאר ער נישט מחמיר זיין זיך פאר אזעלכן וואס איז גרעסער פון אים בחכמה אין דער צייט ווען דער גדול פירט זיך אין דעם א היתר ווייל דאס זעט אויס ווי ער ווייזט זיין גרויסקייט פאר דעם גדול און ער איז א גרעסערע חסיד מער וואס ער דארף זיך נישט מתחסד זיין, נישט בלויז דאס ער טאר נישט, נאר אויב ער האט אזוי יא געטאן האט דער גדול רעכט אים מנדה זיין, ווי איז אבער דער מענטש איז נודע בחסידות ובשלימות כוונות מעג ער דאס יא טאן, און דעמאלט הייסט עס נישט קיין אז ער איז א בעל גאווה. רשי, איינס פון די תנאים פון יהושע איז געוועזן התועה בין הכרמים, איינער בלאנדזשעט צווישן די וויינגערטענער, מפסיג ויורד מפסיג ועולה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, הרואה חברו תועה בין הכרמים, איינער זעט זיין חבר בלאנדזשעט צווישן די וויינגערטענער, מפסיג ועולה מפסיג ויורד טוט ער אוועק נעמען די צווייגן און ער גייט ארויף ער נעמט אוועק די צווייגן ער גייט אראפ עד שמעלהו לעיר ביז ער ברענגט ארויף זיין חבר צו א שטאט או לדרך אדער אויף א וועג וכן, די זעלבע זאך, הוא שתועה בין הכרמים, דער מענטש וואס בלאנדזשעט צווישן די וויינגערטענער, מפסיג ועולה, מפסיג ויורד, עד שיעלה ביז ער וועט ארויפגיין לעיר צו שטאט או לדרך אדער אויף א וועג. פרעגט די גמרא, מאי וכן? וואס דערציילט ער מיר אז ער אליין, ווען ער אליין בלאנדזשעט, מעג ער אוועקרוקן די צווייגן, אויב דער חבר מעג דאס טון צו ראטעווען אים, מעג ער אליין זיכער דאס טון. זאגט די גמרא מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, חברו הוא דיין חבר, דידע להיכא מסלק, ער ווייסט דאך ווי ער וועט אים אראפנעמען דניפסוג, מעג ער אפהאקן די צווייגן, אבל הוא דלא ידע להיכא קא סליק, ער אליין ווייסט דאך נאכנישט ווי ער גייט ארויס, וואלט איך געוואלט מיינען לא ניפסוג ער זאל נישט אפהאקן די צווייגן, נהדריה נהדר בי מיצרי זאל גיין ארום און ארום ביי די גרעניצן, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן כאטש ער ווייסט נישט ווי ער גייט ארויס, דאך איז מען אים אויך מתיר ער זאל אוועקרוקן די צווייגן. פרעגט די גמרא, דאס האט יהושע געזאגט א תנאי? הא דאורייתא היא, דאס איז דאך א דין אין דער תורה, דתניא מיר האבן געלערנט השבת גופו מנין, ס'איז דא א מצוה פון השבת אבידה, אז איינער פארלירט עפעס א זאך און איך האב עס געפונען, דארף איך אים צוריק געבן די זאך, השבת גופו מנין, פון וואנען ווייסן מיר אז דער מענטש בלאנדזשעט דארף איך צוריקגעבן זיין גוף? תלמוד לומר שטייט אין פסוק והשבותו, זאלסט צוריקגעבן זיין גוף, ווייזט דאך אויס אז אויב דיין חבר בלאנדזשעט דארפסטו אים ארויפפירן אויף א וועג, וואזשע זאגסטו עס א תקנה פון יהושע? ענטפערט די גמרא, דאורייתא היא דקאי בי מיצרי, מיט דין תורה זאל ער גיין ארום די גרעניצן, ער זאל נישט גיין אינעווייניג אין דעם כרם. אתא הוא תקין, איז געקומען יהושע האט מתקן געווען דמפסיג ועולה, מפסיג ויורד, יהושע האט מתקן געווען אז ער מעג אריינגיין אין דעם פעלד, מפסיג ועולה, מפסיג ויורד. די שיטה מקובצת ברענגט אראפ אין ראבד, כאטש מיר האבן דאך פריער געזאגט ענדע הכונס אסור להציל עצמו בממון חברו, דאס איז גערעדט געווארן בחינם, אבער אויב ער וועט אים שפעטער באצאלן מעג מען. שאין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, ווי דארטן זעהט אויס איז דא א מחלוקת פון רשי ותוספות, און דער מהרץ חיות רעדט דארטן פון דעם. די שיטה וויל זאגן אז אין אמת'ן די אלע תקנות איז געווען מען זאל נישט געבן קיין געלט, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, און אויב מען זאל זאגן אז מען דארף באצאלן געלט דארף מען דאך נישט צוקומען צו דער תקנה פון יהושע, ס'איז דאך מיטן דין. נאך א זאך, די אלע וואס שטייט אז מען גיט געלט, ווערט דאך דערמאנט אז מען גיט געלט, ווי ווייטער שטייט אין גמרא, קוצץ שוכו של חברו, ער האקט אפ די צווייג פון חבר'ן אבער ונותן לו דמי שוכו, און ער באצאלט אים געלט פאר דער צווייג, און אויב ס'זאל זיין דער דין אז דא אויך באצאלט ער, וואלט געדארפט שטיין ער באצאלט. אויך האבן מיר דאך געהאט פריער אין גמרא אנפאנג עמוד ומעין היוצא תחילה בני העיר מסתפקין ממנו האט רבה בר רב הונא געוואלט זאגן ונותן לו דמים און די גמרא פירט דאך אויס ולית הלכתא כוותיה אז מען דארף נישט באצאלן ממילא מוז איך אויך דא א לערנען אז מען דארף נישט באצאלן. נאך א תנאי איז געוועזן ומת מצוה קונה מקומו, א מת מצוה אויף דעם ארט וואו איך האב אים געפונען, דארט דארף איך אים קובר זיין. זאגט די גמרא ורמינהי, כ'דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט המוצא מת מוטל באיסרטיא, איינער געפינט א מת ער ליגט אין רשות הרבים,

מפנהו לשדה בור, זאל ער לייגן די מת מצוה אויף דעם פעלד וואס מען האט דארט נישט אפילו געאקערט, שדה ניר ושדה זרע, אין איין זייט איז דא א געאקערטע פעלד, אין די אנדערע זייט איז דא א פעלד וואס אויף די פעלד האט מען שוין פארזייעט, מפנהו לשדה ניר, זאל ער עס נעמען צו דעם פעלד וואס איז געאקערט, נישט לייגן, נישט קובע זיין די מת אויף דעם פעלד וואס איז געזייעט.

זעט זיך פון דעם אַז לא קנה מקומו, ווייל אויב כ'זאָל זאָגן, קנה מקומו, קאָן דער בעל-השׂדה פון ימין צי פון שמאָל, ווי ער וויל אים לייגן, זאָגן, פאַר וואָס ווילסטו ביי מיר, לייג אים אויף דעם אָרט, ווי דו האָסט געפונען. אמר רב ביבי, האָט רב ביבי געזאָגט, במוטל על המיצר, דאָ מיינט מען, אַז מ'האָט געפונען דעם מת. אויף דער גרעניץ אויף דער ברייטקייט פון דעם וועג, און אויב מען דארטן דורכגיין וועט מען מאכן א אוהל, מען וועט ווערן טמא, מתוך שניתן לפנותו, ווייל מען גיט רשות, מען דארף אים פון דארט צונעמען, מפנהו לכל מקום שירצה, קען מען אים לייגן ווי ער וויל. זאגט די גמרא, אבער, איך וועל דיר פרעגן, עשרה? דו זאגסט צען תנאים האט יהושע געמאכט, הני חד סרי הוו, ס'איז דאך דא עלף. ענטפערט די גמרא, מהלכין בשבילי הרשות, שלמה אמרה, מהלכין בשבילי הרשות האט שלמה געזאגט, כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, הרי שכלו פירותיו מן השדה, ס'האט זיך גענדיגט זיינע פרוכטן פון פעלד, ואינו מניח בני אדם לכנוס בתוך שדהו, ער לאזט נישט מענטשן זאלן אריינגיין אין זיין פעלד, מה הבריות אומרות עליו, וואס זאגן אויף אים די מענטשן, מה הנאה יש לפלוני, וואס פאר א נוצן האט דער מענטש וואס ער לאזט נישט אריינגיין מענטשן אין זיין פעלד, יעצט, מה הבריות מזיקות לו, וואס פאר א שאדן מאכן אים די מענטשן, עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט א פסוק מהיות טוב, דו קאנסט זיין גוט, אל תקרא זאלסט נישט ליינען רע שלעכט, פרעגט די גמרא ומי כתיב שטייט אין דעם פסוק מהיות טוב אל תקרא רע? זאגט די גמרא אין יא כתיב כהאי גוונא שטייט אזא איין אופן אל תמנע טוב מבעליו זאלסט נישט צוריק האלטן גוטס פון דיין בעל בית, בהיות לאל ידך לעשות, דעמאלט ווען דו האסט מעגליכקייטן זאלסט טון צו דיין חבר גוטס, זאלסטו זיך נישט צוריקהאלטן פון טון מיט אים גוטס. רשי, פרעגט די גמרא, ותו ליכא, ס'נישט דא נאך תקנות אחוץ דיע צען וואס מ'האט פריער דערמאנט? והא איכא ס'איז דאך דא נאך תקנות דרבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט דתניא מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט בשעת הוצאת זבלים דעמאלט ווען מען טוט ארויס טראגן די מיסט די סדר איז אמאל געוועזן אז א גאנצן זומער ווען די גאסן זענען קלין האט מען נישט געטארט לייגן קיין זבל קיין מיסט אין די סטריט נאר מען האט עס געהאלטן ביי זיך אין דעם חצר, דעמאלט ווען עס קומט ווינטער, ווען עס רעגנט סייווי, ווען מען טראגט ארויס דעם זבל, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, מעג א מענטש ארויסטראגן זיין זבל אין רשות הרבים, וצוברו כל שלושים יום, און ער מעג דאס האלטן דארט דרייסיג טעג. אין דעם רשות הרבים, כדי שיהא נישוף ס'זאל ווערן געטראטן ברגלי אדם ברגלי בהמה דורך די פיס פון א מענטש דורך די פיס פון א בהמה, אז ס'וועט ווערן געטראטן וועט עס ווערן דעמאלט מיסט, צו באמיסטיגן די פעלד, שעל מנת כן, אויף דעם תנאי הנחיל יהושע לישראל את הארץ, אויף דעם תנאי האט יהושע געמאכט ירש'ענען די אידן די לאנד, אז מ'זאל נישט אויף דעם אמאל מקפיד זיין והא איכא ס'איז אויך דא, דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא מיר האבן געלערנט, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי בית דין הוא, אויף דער זאך איז דא א תנאי בית דין, אויב ס'איז פון א מענטש ארויסגעלאפן די בינען און זענען אריינגעלאפן אין דעם פעלד פון זיין חבר און זיי האבן זיך אוועקגעזעצט אויף א צווייג, איז אויב דער מענטש וועט גיין און אראפנעמען די בינען פון דער צווייג, צוריק נעמען זיי צו זיך, וועלן זיי זיך צולויפן. זאגט ער אז ס'איז תנאי בית דין שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו, ער מעג אריין גיין אין דעם פעלד פון זיין חבר, וקוצץ סוכו של חברו, און ער טוט אפהאקן די צווייג פון זיין חבר, להציל נחיל שלו, ער זאל ראטעווען זיין ביהייוו, ווייל אויב ער וועט נעמען איינציגווייז, וועלן זיי אוועקפלין, זיי וועלן פארלוירן גיין. ונותן לו דמי שוכו של חברו, און ער גיט אים די געלט פון דער צווייג. ותנאי בית דין הוא, נאך א זאך איז א תנאי בית דין, אויב עס גייען, איינער טראגט האניג אין א פאס און איינער טראגט וויין און ס'איז געווארן געשפאלטן די פאס פון די האניג איז א תנאי בית דין שיהא זה שופך יינו אז ער זאל אויסגיסן זיין וויין וואס דאס איז דאך ביליגער ווי האניג ומציל דבשנו של חברו ער זאל ראטעווען דעם האניג פון זיין חבר ונוטל דמי יינו מתוך דבשנו של חברו, און דער חבר באצאלט אים פון דעם האניג געלט פאר די וויין. ותנאי בית דין הוא, נאך איז א תנאי בית דין ווען צוויי מענטשן גייען צוזאמען, די איינער האט א אייזל וואס די אייזל טראגט האלץ, און איינער האט א אייזל וואס די אייזל טראגט פלאקס, און ס'איז געשטארבן די אייזל פון דעם וואס טראגט די פלאקס, איז א תנאי בית דין שיהא זה מפרק את עציו, ער זאל אראפנעמען די האלץ פון דעם אייזל, וטוען פשתנו של חברו, ער זאל ארויפלייגן די פלאקס פון זיין חבר, ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חברו. און ער נעמט די געלט פון די האלץ וואס ער האט אוועקגעווארפן פון די פלאקס פון זיין חבר שעל מנת כן, אויף דעם תנאי, הנחיל יהושע לישראל את הארץ, האט יהושע געמאכט ירש'ענען די אידן די לאנד, האב מיר דאך נאך זאכן, תנאים, וואס יהושע האט געמאכט, פארוואס טו איך דאס נישט רעכענען? ענטפערט די גמרא, ביחידאה, דיע זאכן איז דאך יחידים זאגן אזוי, די הלכה איז נישט אזוי, מוציא אדם זבלו לרשות הרבים, רבי יהודה זאגט אזוי, צי בשוכו, ווער זאגט עס נאר, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דיע ברייתא ווערט דערמאנט די צען תנאים וואס אלע האלטן דאס, נישט בלויז א יחיד נאר ס'איז א סתם אלע האלטן אזוי. פרעגט די גמרא והא דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן ווען רב אבין איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן אחד אילן הנוטה לתוך שדה חבירו סיי א בוים וואס ער טוט נייגן אין פעלד פון זיין חבר ואחד אילן הסמוך למצר, סיי א בוים וואס איז נאנט צו דער גרעניץ פון זיין חבר, מביא וקורא, מעג ער ברענגען ביכורים און ער קען לייענען די פרשה פון ביכורים, כאטש ס'האט נישט יונק געווען פון זיין פעלד, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. איז דאך א קשיא, אין דער ברייתא איז געשטאנען צען זאכן, ווי קומט ר' יוחנן איז מוסיף נאך א זאך, אלא זאגט די גמרא, מאן תנא עשרה תנאים שהתנה יהושע, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט אז ס'איז דא צען תנאים וואס יהושע האט געמאכט? רבי יהושע בן לוי, דאס איז נאר רבי יהושע בן לוי, ער האט עס געזאגט, ס'איז נישט קיין ברייתא וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, נאר רבי יהושע בן לוי אליין האט עס געזאגט, און ער איז דאך אן אמורא, און רבי יוחנן קען קריגן אויף רבי יהושע בן לוי. רב גביהה מבי כתיל, רב גביהה פון דער שטאט בי כתיל, מתני לה בהדיא, ער האט געלערנט בפירוש די זאך אז רב תנחום ורב ברייס אמרי משום זקן אחד, זיי האבן געזאגט אין נאמען פון דעם זקן ומנו רבי יהושע בן לוי, האבן זיי געזאגט אין זיין נאמען עשרה תנאים התנה יהושע. אז יהושע האט געמאכט צען תנאים איז דאך שוין נישט קיין קשיא פון רבי יוחנן וואס ער איז מוסיף נאך א זאך, רבי יוחנן קען קריגן, ער קען האלטן אז ס'איז געווען עלף תנאים, ווייל רבי יהושע בן לוי איז אן אמורא, קען רבי יוחנן אויף אים קריגן. ווען איך זאל זאגן אז רבי יהושע בן לוי האט עס געלערנט אין א ברייתא, האב איך א קשיא, ווי קומט רבי יוחנן וואס ער איז אן אמורא זאל קריגן אויף דער ברייתא? אבער איך זאג אז ס'איז אויך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי. אין אמת'ן ווילן אנדערע רעכענען רבי יהושע בן לוי איז א תנא נישט קיין אמורא, פון דער גמרא איז א ראיה אז ער איז אן אמורא, ער ווערט דערמאנט אין דער משנה ווערט ער דערמאנט רבי יהושע בן לוי, דער רמב"ם אין פירוש המשניות אין דער הקדמה רעדט וועגן רבי יהושע בן לוי, רשי.